מיטן אויבערשטנס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון זיי, ווי יעדן מאל ווען מ'הייבט אן זאגט מען די זעלבע זאך אבער ס'איז זייער וויכטיג, אמונה בהשם, בטחון בהשם, ענד אהבת השם, יראת השם, מ'לערנט די אלע זאכן, ס'ווערט איינגעבאקן, ספעציעל אין קליינע קינדער וואס זיי הערן די מעשות, ברענגט עס זיי אריין יראת שמים, מיט אלע זאכן וואס איז די גוטע זאכן וואס ס'קען ארויסברענגען פון דעם. מיר האלטן סיפור ק ל ד, מיר האלטן אינמיטן דעם סיפור וואס מיר האבן אנגעהויבן, דעם תולדות הרשבץ נשמתו עדן. דער רשבץ האט אנגעהויבן צו זען און קוקן דעם חילוק פון די מתנגדים ביז די חסידים ווי זיי פירן זיך, און מיר זענען ממשיך אז די הויפט וואס ער האט נאכגעקוקט און אנגעהויבן צו נאכקוקן זען דעם חילוק פון מתנגדים ביז חסידים איז געווען ביי אים זיין רבי ר' הערשעלע דער וואס איז געווען דער רב פון די פון די שטאט פון די פון שווענציאן און ער איז געווען און ער האט מיט אים געלערנט ער איז געווען זיין א חברותא ממילא האט ער אנגעהויבן צו נאכזוכן ביי אים וואס טוט זיך, מ'האט שוין געהערט פריערט אביסל ווי ער האט געזאגט דארטן וועגן רשי און וועגן תוספות אזעלכע מורא'דיגע ווערטער, און יעצט האט ער אנגעהויבן צו נאך מער בודק זיין, האט ער בודק געווען דעם ר' הערשעלע, און וואס אין יעדן ארט וואו ער קען נאר, איז האלט ער אין איין רעדן וועגן זיינע אייגענע מעלות און וועגן זיין ווי ער קען לערנען אזוי גוט, ביז ער האט אפילו געזאגט צו דעם צו דעם רשבץ, ער האט אים געזאגט אז אזוי ווי ער איז איינער פון די ראשונים. און ער דארף גארנישט אנקומען צו די פירושים פון די אחרונים, ער איז א ראשון און ער לערנט די ראשונים מיט דעם איז אים גענוג, און אויכעט אז אלץ נעמט ער פון די מקור מים חיים פון תלמוד ווייסט ער אלץ ער דארף נישט אנקומען צו קיינעם, און די זייער געשמאקע לשון די טייכן פון דעם רמב ם שווימט ער אדורך מיט איין שווים דעם גאנצן רמב ם און פסקי הראש און די פסקי און תוספות דאס איז ביי אים זיינע ביידע אויגן. און אזוי פלעג ער זאגן אלעמאל, רבי הירש האט אויף זיך אליין, רבי הירש האט שס ותוספות צו קאפן, ירושלמי וספרא ורמב ם אונטערן זייט, א קלייניגקייט? ברוך השם, שלושים שנה, דרייסיג יאר התמדה בלימוד, מער ווי אכצן שעה אין א טאג. אלץ האט ער גערעדט וועגן זיך. וועגן זיין דאווענען האט רבי הערשל זייער געדאווענט גיך מער ווי א האלבע שעה האט ער נישט געדאווענט, אפילו נישט יום טוב, ער פלעגט דאווענען גיך, און ווען ער האט געענדיגט דעם דאווענען האט מען געקוקט אויף זיין פנים האט מען געזען ווי א פשוט, מען זעט א פשוט א תענוג אויף זיין פנים, אזוי ווי איינער וואס האט געהאט אויף זיך א שווערן עול און האט עס אראפגענומען, אה, ברוך השם, אפגעדאווענט. פון דעסוועגן דער לערנען מיט דעם רבי הערשל כאטש ער האט געזען די אלע זאכן און די, און די ווילדע ווערטער וואס האט געזאגט איז געווארן שטארקער מזמן לזמן ער האט געהאט פשוט א א נגיעה דער בחור דער רשבץ ער האט געוואלט לערנען און האט געהאט אזא גוטע חברותא וואס קען לערנען האט ער מיט אים געלערנט און דאס איז געווען זיין גאנצע געשמאק איז געווען צו לערנען תורה, און דער רב פון זיין זייט האט אויכעט געפונען אז ער איז א געשמאקער אינגל און ער פארשטייט, און האט אים געוואלט מקרב זיין, האט ער געלערנט מיט אים, ביז אז ס'איז נישט נאר געווארן א שיעור יעדן טאג אביסל צייט אדער א שעה, ס'איז געווארן אסאך שעה'ן אין טאג האט דער רב מיט אים געלערנט, ער האט געטראפן א גוטן מקבל וואס פארשטייט זייער גוט דעם לערנען און ער קען אים משפיע זיין, האט ער זיך מחיה געווען האט מיט אים געלערנט. און ער האט זיך זייער שטארק הנאה געהאט פון דעם לערנען מיט אים, סיי בשקידה און סיי בעיון, און ס'איז געקומען א צייט וואס ער האט געלערנט מיט אים מערסטנס פון דעם טאג און אויכעט א חלק פון די נאכט, אבער ס'איז אים געבליבן א ירושה איז אים געבליבן דעם רשבץ פון דעם ביקור פון דעם וויזיט וואס ער האט געמאכט ביי דעם, פון די חסידים, ווייל ער האט געקוקט זייער שטארק אויף זייער דאווענען ווי דערמאנט יענע וואך, און הגם אז ער האט דאך נישט געקענט אויספירן לפועל, ער האט דאך מורא געהאט, ער האט דאך געציטערט אימת מוות, אבער אין זיין, אין די, אין טיף אין הארצן האט ער זיך זייער גע געשטרעבט און האט געווארט ווען וועט ער קענען דאווענען אויף אזא, אויף אזא סארט אופן דאווענען וואס זאל זיין דאווענען בעיון. און פון צייט צו צייט האט אים אלעמאל געמוטשעט דער דאווענען פון די, פון די מתנגדים ווי זיי דאווענען גיך און האלטן אין איין רעדן וועגן זייערע מעלות ווי דערמאנט פריערט אז אפילו דער רבי הערשעלע וואס ער איז געווען דער רב און ער האט מיט אים געלערנט ער איז געווען דער רב פון די גאנצע שטאט שווענציאן ווען ער האט געלערנט מיט דעם רבי הערשעלע איז איינער פון די טעג זענען זיי געשטא זענען זיי אנגעקומען צו עפעס א אגדה אגדה אין די גמרא האבן אנגעהויבן רעדן מענין לענין ביז מען האט אנגעהויבן רעדן וועגן דאווענען אז מען האלט אינמיטן אגדה האט מען זיך גערעדט וועגן דאווענען האט ער יעמאלט געהאט די חוצפה האט געפילט אז ס'איז נישט קיין צייט וואס ער וועט ווערן ברוגז אויף אים האט ער אים געפרעגט וואס מיינט עיון תפילה האט אים רבי הערשעלע געענפערט אז דאס איז נישט קיין וועג פאר אונז, דאס איז א וועג נאר פאר גדולי ישראל, זיי דארפן האבן דעם ענין פון עיון תפילה. זאגט אים דער רשבץ, דו מורי רבי, דו ביסט דאך א גדול ושר בישראל, פארוואס ביסטו נישט מאריך אין דאווענען? און איך זע נישט נאר אז דו ביסט נישט מאריך, נאר דו מאכסט א דאווענען אזוי שטארק בקיצור. ער האט געכאפט א געלעגנהייט צו אים פרעגן די שאלה. האט אים רבי הערשעלע געענפערט, אין לערנען בין איך ברוך השם א גדול בישראל, און האט צוגעלייגט, איך בין א חד בדור, א איינציגער אין א דור וואס קוקט, וואס איז אזא סארט לערנער און אזא סארט ידען, אבער אין אבער אין די זאכן פון דאווענען האב איך קיין שייכות נישט. אבער די כת וואס מ'האט אנגערופן די חסידים האט מען נאך אנגערופן א כת, אט די כת זיי זענען שקרנים און זיי זענען צבועים, זענען ליגענערס און געפארבטע, זיי מאכן מעשה זרים און זיי דאווענען, זיי ווייזן ווי זיי דאווענען ליינגער אין דאווענען, און דער אייבערשטער זאל אונז אויסהיטן פון זיי. די תשובה וואס דער רבי הערשעלע האט אים געענפערט האט אים נאך אנגעצונדן אסאך שטארקער, און יעמאלט האט ער אים געפרעגט, ער האט געפילט אז ער האט א הזדמנות, א געלעגנהייט ער קען פרעגן, האט ער אים געפרעגט, האסטו אמאל, האסטו אמאל זיך געטראפן מיט די חסידים, האסטו גערעדט מיט זיי מיט די כת וואס דו זאגסט, האסט געהאט מיט זיי אמאל א ויכוח וועגן דעם וואס זיי טוען, וואס דו זאגסט מיר אז זיי זענען שקרנים און צבועים? האט ער עס גערעדט אויף א איידעלעם אופן האט ער אים געפרעגט, אדער אדער אדער אדער דו טוסט דאס אן קיינמאל רעדן מיט זיי, און דו און דו נאר האסט מחליט געווען וועגן זיי וואס דו האסט מיר געזאגט ליגענערס און געפארבטע, אן אן צו דורש זיין די פרטים ווער זיי זענען, און דו ביסט זיך נאר סומך אויף די שנאה וואס ס'גייט אריבער פון איינעם צום צווייטן אויף די חסידים. און מען גייט אן אפילו נישט פרעגן, אריינגיין אמאל זען וואס זיי טוען, זיך טרעפן מיט איינעם, מאכן מיט אים א ויכוח, יעמאל קומען צו א מסקנא אז ס'שקרנים און ס'צבועים און זיי מאכן זיך ווי זיי דאווענען לאנג מיט אלס. און ס'קען דאך זיין אז ווען דו טרעפסט זיך מיט איינעם אמאל, וואלסטו געטראפן אנדערש ווי דו ווי דו האסט מקבל געווען איש מפי איש. און אפשר פון ווען דו האסט געהערט וואס דו האסט שוין געהערט איש מפי איש, אפשר האבן זיי געביטן זייערע וועגן, אפשר זענען זיי געווארן אמת און אויס צבועים. ווען דער רב האט געהערט זיינע טענות, דער רבי הערשעלע האט געהערט זיינע טענות, האט ער נישט געפילט אז דאס איז א שאלה וואס ס'קומט צו אים דורך אריינטראכטן און און און און עפעס ליגט דא באהאלטן אין דעם. ער האט געטראכט, וויבאלד אז אזא בחור מיט גוטע חושים, ער זעט דאך ווי ער פארשטייט אין לערנען מיט אלץ, און ער איז נאך א יונגער בחור, ער האט נאך נישט געהערט די אלע שקרים און די אלע געפארבטע זאכן וואס די חסידים מאכן זיך וואס זיי טוען, און קיינער האט אים נאך נישט מסביר געווען די מטרה פון די חסידים און זייער וועג, איז ממילא דאס וואס ער פרעגט מיר איז סתם אז ער וויל קלערן פון וואו איך נעם טאקע אזא שנאה צו חסידים. און ער האט זייער הנאה געהאט זייער שטארק דער רבי הערשעלע אז דער תלמיד דער בחור האט אזעלכע גוטע כשרונות און ער האט געפילט א חוב קדוש, א חוב קדוש האט ער געפילט אז מען דארף אים מסביר זיין די אלע באהאלטענע זאכן וואס די חסידים טוען אן און וואס זיי טראכטן, און ווי ס'האט זיך אנגעהויבן ווען זיי האבן אנגעהויבן צו ווערן חסידים וואס זיי זענען, און האט אנגעהויבן צו דערציילן איינע זאך, א צווייטע זאך, און א דריטע זאך, מיעסע זאכן אויף די חסידים און אויף זייער רעבן, אויף דעם אלטן רעבן, ווי ער האט מקבל געווען, ווי ער זאגט אים, ער האט עס מקבל געווען מאנשי מעלה, פון חשוב'ע מענטשן האט ער מקבל געווען אט די אלע זאכן וואס ער האט ערשט אים געזאגט. און ער אזוי יעדן טאג האט דער בחור דער רשבץ פרובירט אים צו אויסגעפינען אביסעלע מער וואס די וואס די חסידים זענען און וואס איז דא אזא גרויסע שנאה צו זיי. איז אסאך טעג האבן זיי גערעדט וועגן דעם, און האט זיך האט אים געהאלטן האט געפילט א חוב קדוש אים צו מגלה זיין מער און מער זאכן וועגן די חסידים ער זאל חס ושלום נישט האבן קיין מחשבה צו גיין דארטן, איינמאל האט ער זיך זייער גרויס געהאלטן און האט אים געזאגט אז ס'האבן אמאל געזעצן און געגעסן פרישטיג מיט איינעם פון די מוסרים וואס האבן גע'מסר'ט און איינגעזעצט דעם אלטן רבי'ן אין אין כלא אין בית הסוהר. דער רשבץ האט אים גלייך געבעטן ער זאל אים דערציילן די פרטים פון דעם פון די מסירה, וואס האט ער גע'מסר'ט אויף אים, ער האט דאך גארנישט געוואוסט דערווייל דער רשבץ, וואס האט ער גע'מסר'ט אויפן אלטן רבי'ן, וואס האט דער אלטער רבי געטון. רבי הערשל האט אים דערציילט אלץ וואס ער האט געוואוסט, און אלץ וואס ער האט גערעדט מיט דעם מוס איינעם פון די מוסרים און האט אים דערציילט די פרטים פון די מלשינות און רב הערשל האט אים דערציילט אלץ יעדע מאל ווען רב הערשל האט דערמאנט דעם נאמען פון די מוסרים און ספעציעל דעם מוסר וואס ער האט זיך מיט אים געטראפן האט ער זיי אנגערופן מיט גאר גרויסע שיינע טיטלען האט אים אנגערופן גאון, צדיק וכדומה, וואס זיי האבן געטאן אזא גרויסע מצוה, זיי האבן גע'מסר'ט און אריינגעזעצט דעם אלטן רבי'ן אין כלא אויף א אופן חס ושלום, ביז מען זאל אים אפילו הרג'נען, ווי באוואוסט די מעשה מ'האט אים דאך גענומען מיט די שווארצע בודקע וואס דארטן נעמט מען מורדים במלכות, און זייער דין ווערט גע'פסק'נט אויף הרג'נען, חס ושלום. האט אים דער רשבץ געפרעגט, מסירה און מלשינות איז דאך אסור על פי דין, און אלץ האט ער געפרעגט אויף א איידעלען אופן ער זאל נישט מיינען אז ער נעמט זיך אן פאר די חסידים, האט ער אים געזאגט ס'איז דאך אסור על פי דין, און ווי קען ער זיי נאך אנרופן מיט אזעלכע סארטן טיטולן, א צדיק און א גאון אויף די אלע מוסרים, האט אים ר' הערשעלע געענפערט אז איינער פון די תלמידים פון דעם גרא פון די בעסערע תלמידים האט עס מתיר געווען על פי דין, אז על פי דין מעג מען מסר'ן אויף די חסידים און אויכעט אויפן אלטן רבי'ן, און האט אנגעהויבן צו רעדן זייער גרויסע מעלות אויף דעם גרא מיט זיינע תלמידים, און די שבחים זענען געווען, אלע שבחים וואס ער האט געהאלטן אין איין זאגן געווען נישט קיין רוחניות'דיגע זאכן, נאר גשמיות'דיגע זאכן. און דער בכן, וואס איז געווען די תוצאה פון זיינע אלע רייד, אז ער האט אים אנגעזאגט צום סוף נאכן רעדן אזויפיל טעג וועגן דעם ענין, האט ער אים אנגעזאגט אז מכל ש אז חס ושלום ער זאל נישט קוקן אויף זיי, אז ער זעט איינעם אין גאס זאל ער אוועק גיין, און מכל שכן וקל וחומר אז ער זאל נישט חס ושלום קומען אין זייער אין זייער קהילה, נישט אריינטרעטן דארטן, נישט אריינטרעטן אין די שול, ווייל זייער דרך איז נוטה צו אפיקורסות און צו מינות רחמנא ליצלן. און ער האט אנגעזאגט איינמאל און צוויי מאל און דריי מאל אז חס ושלום ער זאל נישט האבן קיין טראכט אפילו צו רעדן מיט איינעם פון זיי. די שמועסן וואס ער האט געהאט מיט דעם רבי הערשעלע, וואס דער רשבץ האט געהאט מיט אים, האט געמאכט ליכטיג אביסל די אויגן פון דעם רשבץ, ווייל די רוב פון די דיבורים פון די מתנגדים אויף חסידים איז געווען פשוט א שנאה, א איינגעפרעסטע שנאה וואס איז איבערגעגעבן געווארן פון איין מענטשן צום צווייטן, עס איז אלץ געווען געבויעט אויף גארנישט, אן יסודות, און די כבוד פון חסידים איז גאר געווארן ביי דעם רשבץ אסאך גרעסער. ווייל ער האט געזען די אלע מעשות וואס ער דערציילט אים יעדן טאג קעגן די חסידים און וואס זיי טוען האט ער געזען אז ס'איז נישט ריכטיג בפרט אז ער איז שוין געווען דארטן ער האט דאך שוין געווען דארטן און מ'האט אים ארויסגעווארפן און ער האט שוין געזען זייער דאווענען מיט אלץ ווייל אין זיינע אויגן זיין לויט זיין פארשטאנד איז געווען גרינג צו די חסידים צו זען אז זיי זענען אלע אומשולדיג אינגאנצן און ס'איז גאר נישטא קיין איין זינד, ס'איז נישטא קיין חטא אין זיי, ער האט געזען זייער לערנען, ער האט געזען זייער דאווענען, און זייער פיינקייט און זייער איידלקייט און גאונים, און ווי דערציילט, ווי דערציילט אויבן דארטן אז ס'איז געווען דער איד וואס האט געהייסן רבי יצחק חיים, און מ'האט אים גערופן ר' איטשעלע דער שניידער, ווען ער פלעגט זיצן און נייען, פלעגן אלעמאל זיצן דארט מיט אים מענטשן וואס פלעגן זיך קאכן אין לערנען. און זייער וועג איז א הייליגע וועג. און האט מחליט געווען אז ער עט גיין צו זיי ווען זיי לערנען נאך נאכאמאל ווען זיי לערנען צווישן מנחה און מעריב, ער מוז גיין זען וואס זיי לערנען דארטן, דעם ערשטן מאל ווען ער איז געווען האט מען אים דאך ארויסגעווארפן, האט ער געזאגט ער עט געפינען א וועג ווי ער זאל קענען גיין און זען וואס זיי לערנען דארטן, און עט יעמאלט מחליט זיין אין וואס ער קלייבט אויס, צו ער בלייבט א מתנגד צו ער גייט גיין מיט די חסידים. ס'אנגעקומען דער טאג וואס ער האט מחליט געווען אז יענעם טאג גייט ער באזוכן דעם מנין פון די חסידים, און ער מוז קומען צו א החלטה, אדער אדער ער בלייבט א מתנגד אדער ער ווערט א חסיד, און ער מאכט ער מוז קומען צו א החלטה, און ער גייט זיך איינקוקן זייער גוט וואס זיי לערנען און וואס זיי טוען, און און און ממילא עט ער יעמאלט קענען מחליט זיין ווייל דאס וואס ער זעט פון די מתנגדים און ספיציעל פון דעם רבי הערשעלע מיט די ווערטער וואס ער זאגט אים וועגן זיין גאווה וועגן זיך מיט די אלע ווערטער די חוצפה ווי דער מענטש רעדט פו אויף רש"י און אויף תוספות און אויף די אלע און ער איז א ראשון ער דארף נישט האבן קיין אחרונים אלץ איז גארנישט ביי אים אבער ער האט דאך געהאט א בעיה אויב טאמער עט ער קומען דארטן קען דאך זיין אז מ'וועט אים ארויסווארפן נאכאמאל וואס טוט מען דא? אזוי ווי ס'געווען דעם ערשטן מאל, האט ער זיך, האט ער זיך גוט באטראכט און בארעכנט וואס טוט מען דא, האט ער מחליט געווען אז ער'ט זיך טרעפן מיט איינעם פון די חסידים, און האט און האט אים מגלה זיין אלץ וואס ס'טוט זיך ביי אים אין הארץ, אז ער אז ער וויל וויסן פונקט וואס די חסידים, וואס זענען די חסידים, יעמאלט וועט ער קענען מחליט זיין צו ער ווערט א חסיד צו נישט, אפשר זענען די חסידים גאר די זעלבע ווי די מתנגדים. און נאך וואס נאך וואס ער'ט פארשטיין אביסל זייער וועג און וואס זיי זענען, יעמאלט וועט ער מחליט זיין צו ווערן א חסיד, פארוואס? ווייל ער פילט אז זיין הארץ ציט זיך צו זיי, ער זעט די ערליכקייט און די ערנסקייט און די ביטול, קיינער רעדט נישט וועגן זיך, און מען רעדט איינער מיטן צווייטן רעדט מען מיט אלץ אויפן זעלבן אופן, נישט ווי ביי זיי רעדט מען מיט כבוד, און אין הארצן טראכט מען די ערגסטע זאכן אויף יענעם, מען טראכט ווער איז ער, איך בין דער גדול, ער איז גארנישט. ס'איז געווארן פארנאכט, די זון איז אונטערגעגאנגען, איז ער געגאנגען צו איינעם פון די חסידים און האט אים דערציילט, ווי געזאגט פריער, וואס טוט זיך דא, און האט אים געבעטן אז ער זאל אכטונג געבן אויף אים, אז מען זאל אים נישט ארויסטרייבן פון דעם שיעור וואס זיי לערנען דארטן. דער חסיד האט אים מקרב געווען מיט א גרויסע התקרבות, און האט אים זיך אוועקגעזעצט און גערעדט מיט אים, און אנגעהויבן אביסל רעדן וועגן וואס חסידים זענען, און האט אים מציע געווען, דערווייל זאל ער נישט גיין צום לערנען. נאר וואס, האט ער אים געזאגט, מאכן א בעסערע זאך, קום מאכן א צייט צווישן אונז ביידן, וועסט קומען צו מיר, און איך וועל דיר קענען מסביר זיין דעם כללות, דעם כללות הענין וואס חסידים זענען, וואס איז דער מקור פון חסידות, וואס דער מקור פון חסידים, וואס איז זייער יחוס, און נאכדעם וועט מען זען וואס מען טוט ווייטער, וואס איז די ווייטערדיגע וועג צו טון. און אזוי וועט אויסקלייבן אזוי וועט ער טאן דער רשבץ איז געווען זייער צופרידן און האט מחליט געווען אז ער גייט עס טאן מיט אים און ער'ט זיך טרעפן מיט אים יעדן טאג צו ווען און ער'ט וועלן הערן וואס די חסידים זענען דערנאך וועט ער זען צו ער וויל גיין צו דעם שיר דער מענטש דער חסיד איז געווען איינער וואס האט געארבעט ביי רבי יצחק חיימ'ן וואס מען האט אים דערמאנט יעצט פריערט, וואס ביי אים איז געווען, מ'עט עס איבערחזר'ן נאכאמאל וואס עס שטייט דארטן, איינער פון זיי איז געווען רבי יצחק חיים פון די דאווענערס אין דעם חסידישן שול, א חסיד פון אלטן רעבן, ער האט געהייסן רבי איטשעלע דער שניידער, און דער רשבץ ז ל פלעגט דערציילן אז אין זיין שטוב אדער וואו ער איז געזעצן און געארבעט, בשעת מען האט געטאן די ארבעט, פלעגט מען זיך חזר'ן און לערנען תורה. איז דער מענטש איז געווען איינער פון די פון די ארבעטארס וואס האט געארבעט ביי רבי יצחק חיימען וואס מ'האט אים גערופן אויכעט רבי איטשעלע און יעדן נאכט האבן זיי זיך צאם געקומען אין א מקום קבוע דער דער דער רשבץ האט זיך געטראפן מיט דעם אידן מיט דעם חסיד זיי האבן זיך געטראפן אין א פלאץ וואס זיי האבן אפגעמאכט און ער האט אים דערציילט אז עס איז געווען, ער האט אים אנגעהויבן דערציילן וועגן חסידים, וואס האט ער אים דערציילט? ער האט אים דערציילט אז עס איז געווען א איד וואס איז געווען אין א מורא'דיגע הויכע דרגה און א מעלה, און א מורא'דיגע דרגה, וואס האט געהייסן דער בעל שם טוב, האט געהייסן רבי ישראל בעל שם טוב, און האט אים איבערגעגעבן, האט אים דערציילט מופתים און זאכן וואס דער בעל שם טוב האט געטון, ווי ער איז געגאנגען מיט קינדער און געלערנט מיט זיי, ער איז געווארן א מנהיג פון די, פון די אלע, פון די נסתרים, פון די צדיקים נסתרים. און האט אים דערציילט אז בא דער אנהייב איז ער געווען א באהאלטינער און קיינער האט נישט געוואוסט ווער ער איז, ער האט געדינט דעם אייבערשטן אויף מורא'דיגע וועגן, נאכדעם האט ער אים דערציילט ווי אזוי דער בעל שם טוב איז נתגלה געווארן, און וועגן זיינע תלמידים, דערנאך האט ער אים דערציילט אז נאך די הסתלקות פון דעם בעל שם טוב האט איבערגענומען דעם פלאץ דער רבי רבינו דער רב דובער דער מגיד אויף מעזריטש, און נאך וואס דער מעזריטשער מגיד איז נסתלק געווארן האט איבערגענומען דער תלמיד דער דער באוואוסטער תלמיד פון דעם מגיד וואס האט געהייסן רבי מנחם מענדל מוויטעפסק, ר' מענדעלע וויטעפסקער וואס ער איז אוועק געפארן אין ארץ ישראל, און אויף זיין בענקל אויף ר' מענדעלע וויטעפסקערס בענקל וואס איז געווען איבערגענומען דעם מגיד איז געווארן רבי דער אלטע רבי דער אלטע רבי בעל התניא והשולחן ערוך ווי ער רופט אים אן ר' שניאור זלמן מליאדי. נאכדעם האט ער אים אנגעהויבן צו דערציילן אביסל וועגן די סיבה וואס די מחלוקת און פארוואס מען האט גע'מסר'ט אויפ'ן אלטן רעבן און וואזוי דער אלטער רבי איז געראטעוועט געווארן ממש מיט ניסים, ווי געזאגט פריער האט מען אים גענומען אויף א אופן אז ער איז א מורד במלכות און ער האט אים דערציילט די גרויסע ניסים וואס דער אלטער רבי האט געהאט דארטן ביז אז ס'איז געקומען משך פון אפאר טעג האט ער אנגעהויבן צו פארשטיין און פון די אלע מעשות וואס ער האט אים דערציילט האט ער אים געמאכט דערקענען די הייליגקייט און די וויכטיגקייט און וואס דער אלטער רבי איז, און אויכעט אין די זעלבע צייט האט ער אנגעהויבן צו פארשטיין וואס די חסידים זענען, און ער האט געזען אז וואס ער האט געזען ווי זיי לערנען און ווי זיי דאווענען און ווי זיי פירן זיך איינער מיטן צווייטן און ווי מען לערנט אלעמאל תורה און מען דינט דעם אייבערשטן, האט ער אנגעהויבן צו זען וואס זענען די חסידים, און האט געזען עכט וואס מיינט האט אים מסביר געווען וואס הייסט עבודה שבלב שטייט אין פרשה פון והיה אם שמוע ועבדתם את השם אלוקיכם בכל לבבכם פרעגט די גמרא איזה עבודה שבלב וואס איז די עבודה האט ער מסביר געווען עבודה שבלב זו תפילה אז מיט דעם דאס איז די עבודה פון חסידים און דאס איז די וועגן פון חסידות און האט די מתנגדים די ערשטע מתנגדים איז געווען צווישן זיי אזעלכע וואס זענען געווען טאקע בעלי צורה אבער זיי האבן געמאכט א טעות און זיי האבן חושד געווען אין די כשרים און און זיי האבן געהאלטן אז די חסידים זענען חס ושלום א כת און ס'איז נישט די ריכטיגע וועג וואס מ'דארף טון און זיי האבן מחליט געווען אז זיי גייען אין זייער וועג זיי חסידים איז נישט פאר זיי און און זיי האבן געהאלטן אז קיינער פון זיי ווייסט נישט ריכטיג וואס איז די שיטה פון חסידים, זיי האבן דאך נישט נאכגעפרעגט, זיי האבן נאר געזען אז ס'הייבט זיך אן א נייע שיטה זענען זיי ארויסגעגאנגען מיט דעם אז ס'איז א כת און ס'איז חס ושלום, ווי געזאגט פריערט ווי ער האט אים געזאגט ווי ר' הערשל האט אים געזאגט אז ס'קען חס ושלום אים צוברענגען צו די ערגסטע זאכן, אז חס ושלום און אנגעזאגט אזויפיל מאל אז ער זאל נישט טראכטן אפילו צו האבן א שייכות מיט זיי און נישט רעדן מיט זיי אז ער טרעפט זיי אדער די אלע זאכן. די מעשה'ס וואס דער חסיד האט אים דערציילט וואס זיי האבן זיך געטראפן יעדן טאג אין א באהאלטענעם פלאץ און די און און ער האט פשוט ער האט פשוט געווארט און האט געהאפט אז אז אז ער זאל קענען האבן א שייכות מיט די חסידים ס'איז געווארן ביי אים דער דער דער תשוקה זייער שטארק צו חסידים און צו חסידות און האט מודיע געווען די מענטשן אז ער א דעם חסיד אז ער וויל נאך ער וויל נאך נאך איינמאל גיין זען טאקע יא ווי זיי לערנען און זען וואס זיי לערנען ער וויל לערנען וואס זיי לערנען דארטן דער מענ דער חסיד האט געמאכט וואס ער האט אים געבעטן און ער האט אים מיטגענומען מיט אים און ער האט געזאגט מיטן עולם מען זאל אים גארנישט טון און ער האט אים אוועקגעזעצט לעבן זיך און ער האט דארטן געזעצן וואו זיי האבן געלערנט און געזעצן דארטן איינער און אים מסביר געווען וואס זיי לערנען, און אזוי האט ער געטון אפאר מאל, נישט איין מאל, ער איז געקומען אפאר מאל און ער האט אכטונג געגעבן אויף אים, און ער איז געזעצן דארטן, נישט פארגעסן, דעם ערשטן מאל וואס ער איז געקומען און האט מען געזען אז עס איז א מתנגד'ישער, האט מען אים געהייסן ארויסגעבן פון דארטן, יעצט האט אים יענער אריינגענומען און ער איז געזעצן און געלערנט מיט זיי. פון די אלע ביקורים וואס האט געהאט מיט דעם חסיד וואס האט אים דערציילט וועגן חסידות און וועגן די אלע עניינים וואס ער געגאנגען דארטן זיצן מיט זיי ווען זיי האבן געלערנט צווישן מנחה און מעריב האט קיינער פון די מתנגדים נישט געוואוסט פון דעם איינמאל ווען ער האט געלערנט מיט זיי איז געווען דער לערנען איז געווען א ביסל שווער פאר אים ער דאך נאך געווען פארט א יונגער און ס'געווען א נייע זאך וואס האבן געלערנט דארטן זיי האבן געהאלטן מיטן לערנען תניא און ער האט זיך געמוטשעט האט נישט פארשטאנען קלאר וואס זיי לערנען האט אים דער חסיד וואס האט אכטונג געגעבן אויף אים וואס האט אים דערציילט וועגן חסידים האט אים מייעץ געווען אז ער קען מיטנעמען מיט זיך דעם ספר און ער זאל אליין הארווען און לערנען לויט ווי ער האט געהערט דעם שיעור ווי מען האט געלערנט האט ער שוין די האט ער שוין דעם דעם אנהייב צו פארשטיין אזוי ווי מען גיט א שיעור אין א אין גמרא און אין א תוספות דער מגיד שיעור גיט דעם שיעור דערנאך חזר'ט מען איבער און מ'הייבט אן פארשטיין גוט וואס מ'האט געלערנט, האט ער אים געזאגט אז ער זאל מיטנעמען א ספר און ער זאל אליין לערנען צווישן זיך. זיין עצה איז אים געפעלן געווארן, און אזוי האט ער געטאן. און ער פלעגט זיצן אין שול און ער פלעגט און האט גע'חזר'ט אויף דעם וואס זיי האבן געלערנט דארטן איין מאל און צוויי מאל, און אזוי האט ער זיך געפירט אלע מאל. נאכן שיעור וואס זיי האבן געלערנט פלעג ער זיצן אין בית מדרש וואו ער געווען, אין דעם אנדערן בית מדרש און האט דארטן געלערנט. און פארשטייט זיך אז ער האט עס געטון שפעט ביינאכט ווען קיינער איז נישטא, קיינער זאל נישט זען חס ושלום אז ער האט מיט זיך א ספר, ספר התניא. אין איינע פון די נעכט ווען ער איז געזעצן געלערנט אין שול, און האט גע'חזר'ט אויף דעם תניא וואס זיי האבן געלערנט מיט אים דארט אין יענעם פארנאכט, איז אריינגעקומען איינער פון די מתנגדים, און ער גיט א קוק, זעט ער ס'זיצט א אינגערל, עפעס א בחור נאר, און ער לערנט מיט א געשמאק און ער שאקלט זיך און ער איז טיף, און און ער און ער האט שטארק הנאה געהאט פון דעם, ער זעט א בחור זיצט אזוי שפעט ביינאכט און לערנט מיט אזא געשמאקייט, און אפילו אז ער זעט אים נישט, ער הייבט נישט אויף די קאפ צו קוקן אויף אים. ער איז געגאנגען נענטער אביסל, האט ער געזען אז ער האלט עפעס א קליין ספר'ל, און האט זיך אוועקגעזעצט לעבן אים, און האט אנגעהויבן הערן וואס ער לערנט. דער רשבץ האט גארנישט געפילט אז יענער איז אריינגעקומען, און ער האט געזעצן און געלערנט ווייטער. מיטאמאל האט ער אויפגעהויבן די אויגן און האט ער געזען אז ס'זיצט א מענטש לעבן אים. ער האט זיך, זיין שרעק איז געווארן געוואלדיג, ער האט זיך פשוט דערשראקן, ס'איז געפאלן אויף אים א פחד מוות, פון פון רוב צעטומלטקייט האט ער א שריי געטאן, הוי! אוי! אוי! ער האט דאך געוואוסט אז אז יעצט עט זיין סוד נתגלה ווערן, און זיין סוף וועט זיין זייער זייער ביטער. ער האט געכאפט דעם ספר דער רשבץ און האט אים אריינגעלייגט אין זיין אין זיין רעקל וואס ער איז געגאנגען אנגעטון. אט דער פחד וואס האט אים געכאפט האט האט האט געווארפן א חשד ביי דעם מענטשן וואס ער איז אריינגעקומען און האט אים געזען לערנען. און ס'איז ביי אים געווארן א אין קאפ א שאלה, אויב ער באהאלט דאס אזוי שטארק, לאמיר זען וואס ער לערנט. און האט אים אנגעהויבן צו זאגן אז ס'איז זייער גוט, כ'האב געהערט וואס דו לערנסט און ס'הערט זיך זייער געשמאק, וואס לערנסטו? און האט אים געזאגט ס'הערט זיך זייער שיין. דער רשבץ האט פארשטאנען אז פארוואס זאגט ער אים אז ס'איז א וואס כ'האב געהערט וואס דו לערנסט איז גוט, ווייל ער וויל אים ער וויל אים אפנארן, און ער וויל אז ער זאל אים נישט לייקענען, ער זאל ארויסנעמען דעם ספר און אים ווייזן, אבער ער קען דאס דאך נישט טון, ער וועט אים ווייזן דעם ספר וועט דאך זיין א חורבן. וואס מער ער זאגט אים אז ס'איז אַז אַ גוטע זאַך, װאָס ער האָט געהערט, װי ער לערנט, האָט ער זיך מער, איז ער מער אַנטלאָפֿן און האָט געזאָגט, איך װיל דיר נישט זאָגן, װאָס איך האָב געלערנט. ביז דער מענטש האָט געזען, אַז ס'איז אַ אַזאַ מצבֿ, אַז דער בחור האָט עס באַהאַלטן און ער רוקט זיך אַװעק פֿון אים און ער װיל בשום-אופֿן נישט אים זאָגן, אַפֿילו ער זאָגט אים, אַז װאָס דו האָסט געלערנט איז אַזאַ גוטער ספֿר, האָט ער פּשוט כּפּשוטו, האָט אָנ, האָט אָנגעכאַפּט דעם בחור בכּוח און האָט אַרױסגעשלעפּט פֿון אים, פֿון זײַן רעקל האָט ער אַרױסגעשלעפּט דעם ספֿר און האָט אַ קוק געטאָן און האָט נישט געװוּסט, װאָס דאָס איז. ביז ער האט געעפנט און האט א קוק געטון האט ער געזען אז ס'שטייט דארטן צדיק און א רשע און א בינוני, האט אנגעהויבן צו זען וואס דארטן שטייט אינעווייניג, ס'איז מסתם געווען א נישט קיין געבונדענער ספר, עס איז נישט געשטאנען אז ס'איז ספר התניא, האט ער גלייך פארשטאנען אז דאס מוז זיין א ספר פון די כת פון די חסידים. יעמאלט האט ער פארשטאנען זייער קלאר פארוואס דער בחור איז אז פארוואס דער רשבץ האט זיך אזוי שטארק דערשראקן און האט געשריגן אוי אוי און האט עס באהאלטן ביי זיך אין רעקל און פארוואס האט ער אים עס נישט געוואלט ווייזן דער מענטש דער מתנגד וואס האט אים געכאפט איז געגאנגען אין דער פרי און האט דערציילט ר' בער שלום דער דער רב פון שטאט און די חברותא פון דעם רשבץ אז ער האט אים געזאגט אז היינט פאר טאג וואס איז איז געווען אין די זומערדיגע טעג דארטן, איז דאס געווען דריי אזייגער אדער פיר אזייגער פארטאג. האט ער אים געזאגט, ער האט אים, ווי ער האט אים דערציילט, ער האט געזאגט אז פארטאג בין איך אריינגעקומען אין שול, און געטראפן דעם אינגל וואס ער זייער חברותא, אז ער לערנט זייער מיט א גרויסע התמדה און בעיון אין איינעם פון די ספרים פון די כת פון די חסידים. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך אין דעם המשך פון דעם סיפור פון דעם רשבץ, ווי מ'האט געזאגט פריערט אז דאס איז תולדות הרשבץ נשמתו עדן.